זאגט די גמרא מסכת שבת דף ד' עמוד א', האלט מען אין זעקס שורות פון אויבן, די שיר היינט איז לעילוי נשמת מרים בת ר' לייבי. זאגט די גמרא גופא אונז האבן נעכטן געלערנט בעי רב ביבי בר אביי, רב ביבי בר אביי האט געפרעגט א שאלה, הדביק פת בתנור, אויב א מענטש האט געהאט צוגעקלעבט ברויט צו די אויבן, וואס די סדר יענע צייטן איז געווען אז מען האט געהאט געבאקן די ברויט אין די אויבן מען האט עס צוגעקלעבט, אין די זייטן פון די אויוון, אין די ווענט פון די אויוון, און ס'איז דא א איסור דרבנן אראפצונעמען די ברויט פון די אויוון, האט רב ביבי בר אביי געפרעגט א שאלה, אויב איינער האט עס צוגעקלעבט אום שבת, וואס טאמער ער גייט לאזן די ברויט זאל זיך אפבאקן, גייט ער עובר זיין א איסור דאורייתא פון מלאכת אפייה? האט ער געפרעגט צו התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי חיוב חטאת? אויב ער גייט עס לאזן דארטן זאל זיך אפבאקן גייט ער עובר זיין אויף מלאכת אפייה, מ'רעדט דא בשוגג וואס בשוגג איז דא א חיוב חטאת, אבער ער גייט עובר זיין א איסור דאורייתא בשוגג, סאו די שאלה איז צו אפשר אין אזא פאל האבן חזל מתיר געווען פון זייער געווענליכע איסור דרבנן אראפצונעמען די ברויט וואס איז צוגעקלעבט אין די זייט פון די אויוון כדי עס זאל נישט צוקומען צו די איסור דאורייתא פון מלאכת אפייה, או, אדער קען זיין, לא התירו. חזל האבן נישט געמאכט קיין חילוקים אין זייער איסור. זיי האבן אוועקגעשטעלט א איסור מ'טאר נישט אראפנעמען ברויט וואס איז צוגעקלעבט צו די אויוון. האבן זיי עס אייביג גע'אסר'ט אפילו טאמער ס'מיינט אז טאמער ס'בלייבט דארט גייט ער עובר זיין אויף א איסור דאורייתא. פרעגט די גמרא, אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא, היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך די שאלה פון רב ביבי בר אביי? אילימא בשוגג וועסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך ער האט געהאט צוגעקלעבט די ברויט צו די זייט פון די אויוון בשוגג, ולא אידכר ליה, און ער האט זיך נאך אלץ נישט דערמאנט אז יעצט איז שבת, אויב אזוי למאן התירו? וואס איז אונזער שאלה צו מען האט אים מתיר געווען? די גאנצע שאלה צו מען האט ער מתיר געווען איז ווען א מענטש קומט אונז פרעגן צו ער זאל עס יעצט גיין אראפנעמען ווייל ער כאפט זיך אז ער האט עפעס געטון שלעכט, אבער טאמער ער האט זיך נאך אלץ נישט דערמאנט אז ס'איז שבת, ער איז נאך אלץ אינמיטן פון זיין שוגג, איז נישט שייך פאר אים מתיר צו זיין ווייל ער ווייסט נאכנישט אז ער האט געטון עפעס שלעכט. ואלא לאו, מוז דאך זיין דאיהדר ואידכר, ער האט זיך געכאפט שפעטער אז ס'איז שבת און ער האט געטון א זאך וואס מען טאר נישט טון, און ער וויל יעצט גיין אראפנעמען די ברויט, די שאלה איז טאמער ער מעג. פרעגט די גמרא, אויב אזוי, מי מחייב אין אזא פאל, אויב ער דערמאנט זיך אז יעצט איז שבת, קומט אויס אז עס איז שוין מער נישט, די שוגג האט זיך שוין געענדיגט, ער איז מער נישט קיין שוגג, יעצט טאמער די ברויט בלייבט דארט, זאגסטו איז דא א איסור דאורייתא? והתנן אונז האבן דאך געלערנט כל חייבי חטאות, אלע חייבי חטאות וואס איז דא אין הלכות שבת ווען א מענטש איז עובר א מלאכה בשוגג אינן חייבין ווערט דער מענטש נישט מחיוב א חטאת עד שתהא תחילתן שגגה וסופן שגגה די גאנצע מלאכה פון אנפאנג ביזן סוף דארף זיין א שוגג מה שאין כן טאמער אינמיטן די מלאכה כאפט ער זיך און ס'ווערט אויס שוגג איז נישט דא קיין חיוב חטאת ממילא אויב אזוי שטימט נישט די ווערטער פון רב ביבי בר אביי וואס ער זאגט אז ס'דא א צד צו זאגן מ'זאל אים לאזן אראפנעמען די ברויט כדי ער זאל נישט צוקומען צו א חיוב חטאת. אויב ער דערמאנט זיך, און וועגן דעם טאקע האט מען א צד ער זאל עס מעגן אראפנעמען, ווייל ער דערמאנט זיך און ער טראכט אפשר דארף זאל ער עס אראפנעמען, טאמער ער האט זיך דערמאנט איז דאך מער נישט דא קיין חיוב חטאת אפילו טאמער ער לאזט עס דארטן א גאנצן טאג אויכעט און עס ווערט אינגאנצן אפגעבאקן ווייל עס איז מער נישט קיין שוגג ביזן סוף. אלא פרעגט די גמרא במזיד? וועסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך ער האט געהאט צוגעקלעבט די ברויט במזיד, אין אזא פאל האסטו א שאלה אפשר זאל איך אים מיקל זיין און מתיר זיין אראפצונעמען די ברויט כדי עס זאל נישט צוקומען צו וואס ביי מזיד איז דען שייך קיין קיין חיוב חטאת? קודם שיבוא לידי איסור סקילה מיבעי ליה. רב ביבי בר אביי האט זיך אויסגעדרוקט אז ס'קען זיין מ'האט אים מתיר געווען אראפצונעמען די ברויט כדי ס'זאל נישט צוקומען צו א חיוב חטאת. אויב ס'רעדט זיך במזיד איז דאך נישט שייך קיין חיוב חטאת ווייל חטאת איז נאר דא בשוגג. ענטפערט די גמרא, אמר רב שילא, לעולם בשוגג. וויל ער ענטפערן ס'רעדט זיך בשוגג, און ווי אונז האבן פריער געזען, אויב ס'רעדט זיך בשוגג, מוז זיין אז ער האט ס'איז געווען איין גרויסע שוגג פון אנפאנג ביזן סוף, און ס'קען נישט זיין ער האט זיך דערמאנט אינמיטן אז ס'איז שבת, ווייל אויב וואלט ער זיך דערמאנט אינמיטן אז ס'איז שבת, איז ער דאך מער נישט דא קיין שוגג מתחילתו ועד סופו און איז נישט שייך קיין חיוב חטאת. נאר וואס דען? ולמאן התירו, וועם האט מען מתיר געווען? טאמער ער איז א שוגג מתחילתו ועד סופו און ער ווייסט נישט אז ס'איז שבת, אדער די שוגג איז נאך בתוקפו, ווי איז שייך צו רעדן צו אים ער זאל עס אראפ נעמען, ער האלט דאך נאך אינמיטן זיין שוגג. ולמאן התירו, ווייסטו פאר וועם מען האט מתיר געווען? ווייסטו פאר וועם רב ביבי בר אביי האט א צד צו זאגן אז יענער מעג עס אראפ נעמען? נישט פאר די מענטש וואס האט עס ארויף געקלעבט, קען זיין די מענטש וואס האט עס ארויף געקלעבט איז נישט דא, ער איז אוועק געגאנגען, ער איז נישט דא, ער האט זיך אינגאנצן פארגעסן, ער איז ער כאפט נישט אז ס'איז שבת, ער איז נישט דאהי. נאר וואס דען, א צווייטע מענטש איז אנגעקומען דא, און ער זעט אז יענע מענטש האט ארויף געקלעבט די ברויט, און יענע מענטש זעט אז טאמער די ברויט גייט בלייבען קלעבען ביז נאך שבת גייט יענע מענטש האבען עובר געווען מלאכת אפיה א געהעריגע מלאכה גמורה, ממילא קען זיין אז א צווייטע מענטש זאל עס קומען אראפ נעמען פאר יענע מענטש גייט עובר זיין אויף א מלאכת אפיה מלאכת אפיה מדאורייתא און ער גייט ווערען מחיוב א חטאת ווייל יענער איז טאקע יא אין א געהעריגע שוגג מתחילתו ועד סופו. פרעגט די גמרא, מתקיף לה רב ששת, האט רב ששת געפרעגט א קשיא אויף די תירוץ פון רב שילא, קומט אויס אז רב ביבי בר אביי האט א צד צו זאגן אז א צווייטע מענטש, נישט די מענטש וואס האט אויפגעהאנגען די ברויט האט ארויפגעקלעבט די ברויט אין די אויוון, א צווייטע מענטש וואס האט בכלל נישט עובר געווען קיין שום איסור, פאר אים גייט חז"ל מתיר זיין, קום און שלעפ אראפ די ברויטן פון די אויוון, זאלסט עובר זיין א איסור דרבנן, כדי די צווייטע מענטש זאל נישט עובר זיין א איסור דאורייתא, וויאזוי קען זיין אז איין מענטש זאל טון א איסור, דער צו ראטעווען א צווייטע מענטש ווען ער אליינס האט קיינמאל נישט געטון קיין איסור. מתקיף לה רב ששת וכי אומרים לו לאדם חטא, צו זאגן מיר אונז דען פאר א מענטש ער זאל זינדיגן כדי שיזכה חברך, כדי דיין חבר זאל זוכה זיין ער זאל געראטעוועט ווערן, אפילו יענער חבר גייט געראטעוועט ווערן פון א הארבערע איסור וואס דו טוסט יעצט, אבער ס'איז דאך נישט די זעלבע מענטש, וויאזוי קען זיין מ'זאגט פאר איין מענטש צו זינדיגן, כדי א צווייטע מענטש זאל געראטעוועט ווערן, אלא אמר רב אשי, זאגט רב אשי א אנדערע תירוץ, לעולם במזיד, לעולם רעדט זיך דא יא אז די מענטש האט געהאט ארויפגעקלעבט די ברויט אין די אויוון במזיד. איי איז דאך שווער געווען די לשון פון רב ביבי בר אביי וואס האט געזאגט די לשון פון חיוב חטאת? ואימא, מען דארף טאקע גורס זיין קודם שיבוא לידי איסור סקילה? די שאלה פון רב ביבי בר אביי איז געווען, טאמער איך האב מתיר געווען פאר די מענטש וואס האט עס געטון ער האט עס טאקע געטון במזיד, אבער למעשה יעצט וויל ער תשובה טון, און די שאלה איז טאמער איך לאז אים אראפ נעמען און עובר זיין אויף איסור דרבנן כדי עס זאל נישט צוקומען צו איסור סקילה. זאגט די גמרא, רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא, אמר רב ביבי בר אביי, הדביק פת בתנור, אויב א מענטש איז געגאנגען האט ארויפגעקלעבט ברויט אין די אויוון, התירו לו לרדותה, האבן חכמים מתיר געווען ער מעג עס גיין אראפ נעמען און עובר זיין די איסור רדיית פת דרבנן, קודם שיבא לידי איסור סקילה כדי ער זאל נישט עובר זיין די איסור סקילה די איסור דאורייתא פון מלאכת אפייה, אויב ס'גייט בלייבן דארטן, קומט אויס האמיר אונז א גירסא וואס זאגט קלאר טאקע מ'רעדט פון מזיד, מ'רעדט פון סקילה, און לויט די גירסא טאקע איז עס נישט געווען קיין איבעיא אויך נישט, תוס' ברענגט א אנדערע גירסא וואס זאגט אז ס'איז יא געווען די בעיא, אבער די נקודה איז וואס מ'זעהט אז ס'רעדט זיך טאקע פון סקילה און נישט פון א חיוב חטאת. זאגט די גמרא ווייטער, געשטאנען אין די משנה פשט העני את ידו, רעדט מען דא די ארעמאן שטרעקט אריין זיין הענט אריין אין די רשות היחיד, איז דא צוויי וועגן, אדער ער כאפט אן א חפץ און ער טראגט עס אריין אינעווייניג און ער לייגט עס אריין אין די הענט פון די בעל הבית, אדער פארקערט ער נעמט ארויס א חפץ וואס ליגט אין די הענט פון די בעל הבית און ער טראגט עס ארויס לרשות הרבים, אין די ביידע פעלער האט די ארעמאן געמאכט די עקירה מיט די הנחה אופן פון הוצאה און אופן פון הכנסה, אבער ביידע פעלער רעדט זיך אז אדער די עקירה אדער די הנחה איז געמאכט געווארן מיט די הענט פון די בעל הבית, די אופן פון הכנסה איז, ער שטרעקט אריין זיין הענט מיט די חפץ און ער לייגט עס אריין אין די הענט פון די בעל הבית, ער לייגט עס נישט אראפ אויף די ערד, ער לייגט עס אריין אין די הענט פון די בעל הבית, אדער פארקערט, די בעל הבית האלט עפעס אין זיין הענט און ער נעמט עס ארויס פון די הענט פון די בעל הבית און מיט דעם איז ער עס עוקר פון די רשות היחיד. פרעגט די גמרא אויב אזוי אמאי חייב, פארוואס איז ער מחויב? והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד', די עקירה און די הנחה מוז דאך זיין פון א רשות, אונז האמיר א כלל זאגט די גמרא אז ווען דו מאכסט די עקירה מוז עס זיין פון א געהעריגע רשות, עס איז נישט א זאך וואס הענגט אין א רשות, די הענט איז נישט קיין רשות פאר זיך, עס איז העכער א רשות, און די חפץ מוז זיין אויף א רשות פון ד' על ד', וליכא, ס'איז דאך נישט דא. ענטפערט די גמרא, אמר רבה, קומט רבה ענטפערן הא מני אונזער משנה וואס זאגט אז די הענט איז א גוטע רשות, רבי עקיבא דאמר לא בעינן מקום ארבעה על ארבעה, זאגט רבה איך גיי דיך ברענגען א ראיה עס איז דא א שיטת רבי עקיבא וואס רבי עקיבא האלט אז ס'איז שייך צו מאכן א הנחה אפילו טאמער דו לייגסט עס נישט אראפ אויף די ערד, איינמאל ס'קומט אריין אין די אויר פון די רשות איז עס שוין דא א הנחה, ממילא שטימט זייער גוט אז די ארעמאן ברענגט אריין די חפץ אין די רשות היחיד. ער לייגט עס אפילו ער לייגט עס נאר אריין אויף די הענט פון די בעל הבית איז עס שוין גוט ווייל ס'פעלט נישט אויס אראפצולייגן אויף די ערד. ווי זע איך די שיטת רבי עקיבא אז ס'פעלט נישט אויס ס'זאל אנקומען צו דער ערד? דתנן אונז האבן געלערנט א משנה שפעטער אין די מסכתא. זאגט די משנה, הזורק מרשות יחיד לרשות יחיד, איינער ווארפט א חפץ פון איין רשות יחיד צו די אנדערע רשות יחיד, ורשות הרבים באמצע. יעצט די כלל איז, כדי עובר צו זיין מלאכת הוצאה, דארף עס זיין א הוצאה מרשות לרשות, דאס הייסט אדער פון רשות יחיד צו רשות רבים אדער פארקערט פון רשות רבים צו רשות יחיד. אבער, טאמער א מענטש טראגט ארויס א חפץ פון איין רשות יחיד צו די אנדערע, איז נישט דא קיין איסור מלאכת הוצאה. זאגט אבער די משנה, טאמער ער האט עס געטראגן פון איין רשות יחיד צו די אנדערע, ער האט עס געווארפן, און ס'איז דורך געפלויגן א רשות הרבים אינדערמיט, קומט אויס די עקירה איז געווען ביי רשות יחיד, און די הנחה איז אויך געווען רשות יחיד, אינדערמיט איז עס דורך געפלויגן א רשות הרבים. אף על פי כן, ר' עקיבא מחייב, וויבאלד ס'איז דורך געפלויגן א רשות הרבים איז גענוג גוט אז ס'הייסט ווי דער חפץ האט געמאכט א הנחה, אין רשות הרבים, קומט אויס אז די עקירה איז געווען אין רשות היחיד, און די הנחה איז געווען אין רשות הרבים. וחכמים פוטרים, וויבאלד למעשה די דורכפליען הייסט גארנישט. איז רבה מסביר די מחלוקת, רבי עקיבא סבר אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא, דאס אז ס'איז דורך געפלויגן די רשות הרבים, ס'איז אריין געגאנגען אין די לופט העכער רשות הרבים, דאס אז ס'איז אריין אין די לופט העכער רשות הרבים הייסט כאילו ס'האט געלענדעט, ס'איז אנגעקומען אויף די ערד פון די רשות הרבים. ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא. קומט אויס, זעה איך אז רבי עקיבא האלט קלוטה כמי שהונחה דמיא, מיינט דאך אוטומאטיש אז ער האלט ס'פעלט נישט אויס ס'זאל גיין אויף די ערד פון ד' על ד', ממילא שטימט זייער גוט דאס וואס אונז האבן געהאט געזען אין אונזער משנה, אז אפילו טאמער די עני לייגט עס אריין אין די הענט פון די בעל הבית, הייסט עס א הנחה. פרעגט די גמרא, למימרא דפשיטא ליה לרבה דבקלוטה כמי שהונחה דמיא, אז די מחלוקת פון רבי עקיבא און די רבנן גייען זיין אין דעם, גיימער אונז ארויף צו דף ד' עמוד ב', ובתוך עשרה פליגי, די מחלוקת פון רבי עקיבא און די רבנן, טאמער איך זאג אז ס'איז קלוטה כמי שהונחה דמיא, גייט עס זיין דווקא בתוך עשרה, ווייל נאר בתוך עשרה איז שייך די הוצאה מרשות לרשות, אונז האבן שוין געהאט נעכטן אז אפילו טאמער איינער איז מוציא מרשות לרשות איז עס אויך נאר למטה מעשרה, מה שאין כן טאמער ס'איז למעלה מעשרה איז עס א מקום פטור, ווייל ס'איז נישט געווען אזוי אין די משכן, קומט אויס אז טאמער די מחלוקת פון רבי עקיבא און די רבנן איז קלוטה כמי שהונחה דמיא, גייט עס אריינגיין אין די געווענליכע כללים פון די מלאכת הוצאה וואס דארף זיין דווקא למטה מעשרה. פרעגט די גמרא, דאס איז נישט אזוי פשוט אז דאס איז זייער מחלוקת. והא מיבעיא בעי לה רבה. איך זע אין א אנדערע פלאץ אז רבה אליינס איז נישט געווען קלאר וואס איז די מחלוקת פון ר' עקיבא און די רבנן. דבעי רבה. רבה האט געפרעגט א שאלה שפעטער אין די מסכתא דארטן ווי ס'ווערט אראפגעברענגט די מחלוקת. צי זאג איך למטה מי' פליגי אז די רבי עקיבא און די חכמים קריגן זיך ווען ס'איז למטה מי' טפחים, ובהא פליגי און רבי עקיבא און די חכמים קריגן זיך טאקע אין דעם וואס די גמרא האט געהאט אראפגעברענגט אין עמוד א', דרבי עקיבא איז סובר קלוטה כמי שהונחה דמיא, אז די חפץ וואס גייט אריין אין די לופט פון די רשות הרבים, ס'ווערט נקלט אין די רשות הרבים, זאג איך כמי שהונחה דמיא, הייסט כאילו ס'איז שוין געשען א הנחה אין די רשות הרבים, ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא. און לויט די מהלך גייט אויסקומען אז די איינציגסטע צד מחייב צו זיין איז בלמטה מעשרה, אבל למעלה מי', טאמער דערנאך אזוי גייט אויסקומען, טאמער אז ס'פליעט העכער י' טפחים, דברי הכל פטור, אפילו לויט רבי עקיבא איז עס אויך פטור ווייל ס'איז נישט שייך צו זאגן קלוטה כמי שהונחה דמיא, ווייל ס'איז א מקום פטור. און לויט דעם גיי איך זאגן אז דכולי עלמא לא ילפינן זורק ממושיט. און פשט איז אזוי. דאס וואס אונז ווייס מיר. אז למטה מי' איז שייך מלאכת הוצאה, מה שאין כן למעלה מי' איז נישט שייך מלאכת הצואה, דאס איז אין די געווענליכע מלאכת הוצאה וואס מ'איז צוגעוואוינט, א מענטש איז מוציא א חפץ מרשות לרשות, דאס דארף זיין למטה מי', אזוי ווי עס איז געווען אין די משכן געווענליך מ'האט מוציא געווען א חפץ איז געווען למטה מי' טפחים. ס'איז אבער געווען נאך א אופן פון הוצאה אין די משכן, וואס דאס איז געווען מושיט ווען די לווים וואס זענען געשטאנען אויף די עגלים אויף די וועגענער וואס די עגלה איז געווען א רשות היחיד ס'איז געווען א רשות פאר זיך ווען די לווים האבן געהאט איבערגעגעבן די קרשים פאר א לוי פון די אנדערע וואגן האבן זיי מושיט געווען די קרשים למעלה מי' טפחים. קומט אויס אז אין די משכן איז יא געווען איין געוויסע פאל פון מלאכת הוצאה וואס איז יא געווען למעלה מי' און דאס איז געווען מושיט. ס'איז נישט געווען זורק, זיי האבן נישט געווארפן די קרשים, ווייל א קרש, א גרויסע ברייטע גראבע האלץ, קען מען נישט ווארפן, מען האט עס איבערגעגעבן, סאו דאס איז זיכער איינער וואס איז מושיט, איינער וואס געבט איבער, איז שייך מלאכת הוצאה אפילו טאמער למעלה מי'. די שאלה איז אבער, איינער וואס ווארפט עפעס למעלה מי', צי זאג איך אז מען לערנט ארויס זורק פון מושיט, און הגם די געווענליכע הוצאה פון מוציא זיין א חפץ סתם אזוי גייט נישט אנגיין למעלה מי', קען זיין אז זורק אויב דו טאמער דו ווארפסט עס, אויב נעם איך אן אז מען לערנט ארויס זורק פון מושט גיי איך זאגן אז מען איז מחויב אויף זורק אפילו למעלה מי', זאגט די גמרא, טאמער ס'איז אמת די צד וואס רבה האט געהאט געפרעגט אז איך לערן אריין די מחלוקת פון רבי עקיבא און די רבנן איז צי קלוטה כמי שהונחה דמיא דאס איז די מחלוקת, קומט אויס דאס איז אין די געווענליכע חיוב הוצאה, גייט די מחלוקת אנגיין דווקא למטה מי'. וואס ס'גייט אויסקומען אז די איינציגסטע צד מחייב צו זיין איז למטה מיו"ד, מה שאין כן טאמער ער ווארפט עס למעלה מיו"ד לכולי עלמא איז פטור, פארוואס? ווייל אויב אזוי גיי איך לערנען אז מען לערנט נישט ארויס זורק פון מושיט, און ביי זורק איז מען זיכער פטור למעלה מיו"ד, דאס איז איין וועג וויאזוי מען קען לערנען די מחלוקת, די מחלוקת איז למטה מיו"ד, צו קלוטה כמי שהונחה דמיא, מה שאין כן למעלה מיו"ד איז זיכער פטור ווייל מען לערנט נישט ארויס זורק פון מושיט. או, אדער קען זיין האט רבה ממשיך געווען שפעטער אין די מסכתא, ס'קען זיין איך האב א אנדערע פשט וויאזוי מען קען מסביר זיין די מחלוקת רבי עקיבא און די רבנן. דילמא קען זיין למעלה מיו"ד פליגי, זיי קריגן זיך יא למעלה מיו"ד, ובהא פליגי און לויט דעם קריגן זיי זיך אין אזא און די מחלוקת איז טאקע אין דעם, דרבי עקיבא סבר ילפינן זורק ממושיט מען לערנט יא ארויס זורק פון מושיט אפילו מען ווארפט עס ס'איז נישט ממש די זעלבע לערנט מען עס ארויס פון מושיט. ממילא איז מען מחיוב אפילו למעלה מיו"ד. ורבנן סברי די רבנן לערנען לא ילפינן זורק ממושיט, אבל למטה מיו"ד. מה שאין כן טאמער ס'איז למטה מיו"ד, לויט די וועג פון די מחלוקת אז מ'קריגט זיך דווקא למעלה מיו"ד, איז למטה מיו"ד דברי הכל חייב, מאי טעמא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא, און אפילו לויט דרבנן איז מען יא מחיוב. ממילא פרעגט די גמרא פארוואס האט רבה איינגעזעצט אונזער משנה דווקא ווי ר' עקיבא, וואס ס'גייט אויסקומען אז ער האט איינגעזעצט די מחלוקת צווישן רבי עקיבא און די רבנן למטה מיו"ד און לויט די חכמים איז מען פטור, ער אליינס איז דאך נישט געווען קלאר אין דעם, ס'קען זיין אז לכולי עלמא איז מען מחיוב, דארף מען נישט זיך אריין קוועטשן אז די משנה קומט אויס דווקא ווי רבי עקיבא. זאגט די גמרא הא לא קשיא, בתר דבעיא הדר איפשיטא ליה אנפאנג איז ער טאקע געווען מסופק וואס איז פשט אין די מחלוקת, און צום סוף האט ער פושט געווען די מחלוקת איז למטה מיו"ד. פרעגט אבער די גמרא איך בין נאך אלץ נישט צופרידן, וויאזוי קען רבה זאגן אז אונזער משנה קומט אויס ווי רבי עקיבא, נהי דסובר רבי עקיבא קלוטה כמי שהונחה דמיא, דילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא, פרעגט די גמרא א שטארקע קשיא, וואס זאגט רבי עקיבא? רבי עקיבא זאגט אז איינער וואס ווארפט א חפץ מרשות יחיד לרשות יחיד און עס פליט דורך א רשות הרבים, איז ער מחיוב, פון די לשון רבי עקיבא איז משמע אז ער איז נאר מחיוב איינס, פארוואס איז ער נאר מחיוב איינס? פארוואס? ווייל איך זאג אז הגם ער האט עס מוציא געווען פון די רשות היחיד און ס'איז אריין צו אנדערע רשות היחיד, וויבאלד ס'איז דורכגעפלויגן די רשות הרבים, קלוטה כמי שהונחה דמיא, און איך זאג אז ס'איז געשען א הנחה אין רשות הרבים. אבער טאמער דו נעמסט אן קלוטה כמי שהונחה דמיא גייט אויף ביידע וועגן, וואלט געדארפט צו זיין אז ווען ס'פליט דורך די רשות הרבים איז געשען א הנחה איז ער מחיוב איינס, און שפעטער ווען ס'פליט ווייטער איז געשען א עקירה און נאכדעם געשענט א הנחה אין די נעקסטע רשות היחיד, וואלט ער געדארפט ווערן מחיוב צוויי, פון רבי עקיבא'ס ווערטער איז משמע מען איז נאר מחיוב איינס, אלא מאי אז אפילו לויט רבי עקיבא וואס ער האלט קלוטה כמי שהונחה דמיא, דאס איז נאר גענוג גוט צוצוענדיגן די מלאכה, די מלאכה האט זיך אנגעפאנגען ווי ס'דארף צו זיין מיט א עקירה אין רשות יחיד, זאג איך אז איך נוץ קלוטה כמי שהונחה דמיא צו מאכן א הנחה, איך גיי אבער נישט נוצן די סברא. צו מאכן א פרישע עקירה, ממילא פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן אונזער משנה גייט ווי רבי עקיבא? און דאס אז מ'לייגט עס אריין אין די הענט פון די בעל הבית, אדער מ'נעמט עס ארויס פון די הענט פון די בעל הבית, איז וועגן איך האלט אז ס'פעלט נישט אויס אראפצולייגן אויף דער ערד, אפילו רבי עקיבא האלט נאר אז ס'איז גוט פאר א הנחה אבער נישט קיין פאר א עקירה, אין אונזער משנה זעט מען אז אפילו פאר א עקירה איז עס אויך גוט, ווייל אויב די עני נעמט עס ארויס פון די הענט פון די בעל הבית זאג איך אז די עני האט געמאכט א עקירה און ער איז מחויב. זאגט די גמרא, אלא אמר רב יוסף הא מני רבי היא, מען ציט צוריק, נישט אז פשט איז אונזער משנה גייט אויס גייט ווי רבי עקיבא, נאר אונזער משנה גייט ווי רבי, און איך גיי דיך ברענגען שיטת רבי, רבי האלט ס'פעלט זיך נישט א מקום ד' על מקום ד', פרעגט די גמרא הי רבי, אילימא הא רבי, דער רבי דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, זרק, א מענטש ווארפט אין רשות הרבים, ונח על גבי זיז כל שהוא, און ס'לאנדעט אויף א זיז כל שהוא, ס'שטעקט זיך ארויס, א זאך און ס'גייט ארויף אויף דעם, רבי מחייב וחכמים פוטרין, און כדי צו ווערן מחויב פעלט זיך אויס א הנחה, זעהט מען פון דעם אז די רבי האלט אז ס'פעלט זיך נישט אויס הנחה אויף מקום ד' על ד', פרעגט די גמרא דאס איז נישט פשט פון רבי, התם כדבעינן למימר לקמן, די גמרא שפעטער איז מסביר די ווערטער פון רבי כדאביי, דאמר אביי, הכא דא רעדט זיך נישט סתם א זיז שטעקט זיך ארויס און רבי האלט בכלליות אז ס'פעלט זיך נישט אויס קיין הנחה על מקום ד'. נאר וואס דען, הכא באילן העומד ברשות היחיד. ס'רעדט זיך א בוים וואס ס'שטייט אין רשות היחיד, ונופו נוטה לרשות הרבים, און וזרק און ער האט עס געווארפן, ונח אנופו, דרבי סבר אמרינן שדי נופו בתר עיקרו מ'ווארפט די צווייג בתר עיקרו וויבאלד ס'איז מחובר צו די בוים, זאג איך אז איינמאל ס'לאנדעט אויף די צווייג פון די בוים הייסט עס ווי ס'האט געלאנדעט אויפן בוים, וואס די בוים שטייט דאך פעסט אויף דער ערד, ממילא וועגן דעם הייסט עס ווי א געהעריגע הנחה, ורבנן סברי לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו מ'ווארפט עס נישט. די צווייג זאל ווערן נאכגעשלעפט נאכן בוים. אבער על כל פנים, אין א פאל וואס ס'איז נישט שייך צו זאגן די סברא פון שדי נופו בתר עיקרו, אפשר גייט זיך יא אויספעלן א הנחה פון ד' אויף ד'. אויב אזוי האסטו נישט קיין ראיה אז די רבי פעלט זיך נישט אויס מקום ד' על ד'. אלא זאגט די גמרא, הא רבי, א אנדערע רבי, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא שפעטער אין די מסכתא, זרק מרשות הרבים לרשות הרבים, אויב איינער ווארפט א חפץ פון רשות הרבים לרשות הרבים, ורשות היחיד באמצע, רבי מחייב, רבי האלט אז מען איז מחויב וחכמים פוטרים. און ואמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי שתיים, רבי האט טאקע מחייב געווען צוויי, אחת משום הוצאה ואחת משום הכנסה. אלמא זעה איך לא בעי עקירה ולא הנחה על גבי מקום ד' על ד'. דאס הייסט אנדערש ווי דו האסט געוואלט אריינלערנען פשט אין ר' עקיבא, אז הגם ר' עקיבא האלט קלוטה כמי שהונחה דמיא, און ממילא וועגן דעם זאג איך אז מען איז מחויב וויבאלד די עקירה איז געווען ברשות היחיד, וויבאלד ס'איז דורכגעפלויגן אין רשות הרבים הייסט עס ווי ס'האט געלאנדעט אין רשות הרבים איז דא א הנחה, אבער האסטו ממשיך געווען אז רבי עקיבא האלט אז א עקירה א פרישע עקירה געשענט נישט אין רשות הרבים, איך זעה אבער אז רבי עקיבא האלט ווי רבי עקיבא קלוטה כמי שהונחה דמיא און ער נעמט עס ביזן סוף און זאגט אז נישט נאר ווי ס'ווערט גערעכנט ווי ס'האט געלאנדעט אין רשות הרבים נאר ווען ס'פליט ווייטער ווערט עס גערעכנט ווי כאילו ס'געשעט א נייע עקירה פארוואס? ווייל איך זעה אז נישט נאר די הנחה פעלט נישט אויס אין מקום ד', די עקירה פעלט אויך נישט אויס אין מקום ד'. ממילא, אונז גיימיר דא בלייבן, די היינטיגע שיעור גיימיר בלייבן דא מיט דעם. זאגט די גמרא, קען איך זייער גוט מסביר זיין אונזער משנה וואס זאגט אז ס'פעלט זיך נישט אויס אן עקירה מיט א הנחה פון מקום ד' על ד', איז ווייל ס'גייט ווי רבי. און מיר גייען מארגן ווייטער.